זאָל זי פֿאַרקריצט װערן אינעם שװאַרצן מירמל פֿון דײַן זיכּרון אָדער אינעם װײַסן מירמל פֿון אַ בלעטל פּאַפּיר. די גימנאַזיע, װוּ איך און דו האָבן געלערנט און זיך פֿאַרליבט אין דער זעלביקער מײדל, מרים האָט זי געהײסן, געדענקסטו? איך מײן די רעאַל-גימנאַזיע אױף רודניצקער גאַס, אױפֿן זאַמדיקן הױף,

שטערט מיך ניט צו טראַכטן, האָב איך געזאָגט צו מײַנע געדאַנקען, צוליב אײַך קאָן איך פֿאַרלירן די קרוין פֿון מײַן געזאַלבטן טױט. נאָר זײ, קידערװידערדיק, האָבן זיך געשטעלט אין מיר דיבאָם. אַלעהײ אַנטקעגן װאָלטן געצײנערט זיך װעלף. כ'האָב זײ צאָרנדיק און מיט בײדע פֿױסטן גובֿר געװען און אָנגעהױבן יאָגן דורכן שלאַקס-רעגן צו אַנטרינען פֿון לעבן.

אַ פֿלײש און בײנערנער קױמען פֿאַרצװילינגט מיט אַ ציגלנעם. פֿאַרװאָס מיך האָט געצױגן צו באַגײן זעלבסטמאָרד נאָר און דװקא פֿון דעם דאָזיקן בנין און חלילה ניט פֿון קײן אַנדערן, מוזטו פֿרעגן בײַם רעזשיסאָר פֿון דעם גאַנצן ספּעקטאַקל. דער שלאַקס-רעגן האָט נאָך געהאַלטן אין קױלן זיך אַלײן מיט זײַנע קרומע קינזשאַלן, און ס'װאַסער פֿון זײַן אָפֿענעם גאָרגל האָט ניט אױפֿגעהערט צו פּלוכען. יעמאָלט, חבֿר מײַנער, האָב איך אַזױ שטאַרק איבערגעלעבט מײַן ערשטן, כּלומרשט ניט באַגאַנגענעם זעלבסטמאָרד, אַז כ'האָב שױן פֿאַר גאָרניט און פֿאַר קײנעם קײן מורא ניט געהאַט, אַחוץ פֿאַר דער ברײטהאַרציקײט פֿון מײַן באַשעפֿער.

זיינער ווידער געבוירן צו ווערן. כ'האב זיך אויך דערמאנט אויפן דאך אינעם שלאקסרעגן א שורה פון א ליד, איך געדענק שוין איצטער ניט וועמעס, פאראן אין בלוט א פייגעלע, די נעסט איז ווייטער, ווייטער. און וואס לענגער דאס טראכטן האט זיך אין מיר געטראכט, אלץ דינער האט די לופט אדורכגעזיפט איבער דער שטאט און אירע געבייען דעם רעגן. און דאָרטן, װוּ ס'הײבט זיך אָן דער הימל, פֿון זײַנע צעהאַקערטע גרודעס האָבן זיך אָנגעצונדן גאָלדהאָריקע זאַנגען. לעבן די קױלן-װאַרפֿערס אַרום בנין זענען אױסגעװאַקסן באַהעלמטע פּאַרשױנען, געטרײַע קנעכט פֿון די קױלן-װאַרפֿערס,

אונטן איז געווען דער אריינגאנג צו די לערן-צימערן. איך טראכט ניט אויס קיין אונס, אויסטראכטן איז וועדליק מיר אויס טראכטן. מען קאן איינרעדן א גלעזל פאר א דימענט, אבער מיין אמת איז אן עכטער און מען באדארף ניט צו אים קיין לופע.

נאָר דער אַנדערער איז ניט געװען קײן אַנדערער, נאָר דער זעלביקער מײַסטער צי רעזשיסאָר פֿון דעם ספּעקטאַקל. װען כ'האָב זיך אָנגעשפּאַנט אַראָפּצושלײַדערן מײַן קאָפּ, האָט יענער געשװינד אַ בײַט געטאָן די דעקאָראַציע, און ס'איז אױסגעװאַקסן אױפֿן זאַמדיקן גימנאַזיע-הױף דער אײנציקער בױם אַרום װעלכן מיר האָבן בײדע אין אונדזער יונגער יוגנט זיך געדרײט אױף זײַן שאָטן-קאַרוסעל נאָך מרימען.

פֿונעם הימל-רײַסנדיקן רעגן איז קױם געבליבן אױפֿן דאַך אַ פֿאַריתומטער שימער. די זון טריקנט אױס מיטן זעלביקן שמײכל דעם אָפּגאָס פֿון אַ בהמה און דעם חלום פֿון אַ טרער. פֿון דעם בנין האָבן זיך געטראָגן שפּיציקע יללות. צװאַנגען האָבן געצױגן טשװעקעס פֿון לעבעדיקע צונױפֿגעטולעטע גופֿים.

איך געדענק אבער קלאר און באשיידליך אז איך און דו און מרים האבן ווייטער זיך געדרייט אויף דער שאטן קארוסעל ארום איינציגן בוים, און די וואס האבן אין אונז געשאסן האבן אפילו ניט געקאנט אדורכשיסן דעם שפיגל-בלא פון צווישן די צווייגן.

נאר מיין ראלע מוז איך שפילן ביזן ענדיגן דעם לעצטן אקט, ביז דער פארהאנג וועט זיך מגילה'דיג אראפלאזן און די מתים וועלן אפלאדירן. חבר מיינער, מיר האלטן שוין ביים לעצטן אקט, האב געדולד אויסצוזיצן דעם ספעקטאקל.

ווי א געפענטעטער פערד איבער א לאנקע, און דארטן וואו דער בנין רוקט זיך ארויס צו דער אנדער זייט גאס, וואס מע רופט זי די ארישע זייט, האב איך אן מורא און אן ווידוי זיך אראפגעשליידערט. וואס מיינסטו איז געשען א מינוטקעלע שפעטער? מיין רעזשיסאר האט צוגעגרייט און פאנאנדערגעשפילט זיין ספעקטאקל מיט א גאר דראמאטישע עפעקטן.

איצטער ווייסן מיר שוין ביידע אז מרים האט יעמאלט ניט ליב געהאט קיינעם פון אונז ביידן. ס'האט געטליעט אין איר א פייערל צו א קאליקע, א מאטעמאטיקער. מוני זאלקינד האט ער געהייסן. פאר אים האט זיך מרים שפעטער מקריב געווען, און ביינאנד זענען זיי געווארן פארשלונגן פון דעם זעלבן קאלך-אויוון.

איז דאָס גליקעלע, מײַן ערשטע ליבע? גליקעלע, די רױטהאָריקע? די נײַן-יעריקע? אירע צעפּ זענען אױסגעשפּונען פֿון אַלטן אַש און די שפּינדלען אין די האָר זענען פֿאַרזשאַװערטע. נאָר פֿאַראַן אַ קול, װאָס פֿאַרגעדענקט זיך װי אַ טעם פֿון די קינדער-יאָרן. דער אָ טעם פֿון איר קול האָט זיך ניט געביטן.

נאר פארוואס ציינדלען מיינע שלייפן איז די זעלביגע אן אנדערע? דיין בעסטע פריינד איז דער יעניגער וואס דו באגעגנסט אים אין חלום, תמיד ווארענט ער און קיינמאל פארראט ער ניט, האט גליקעלע אדער איר צונג מיך געקארמעט מיט אירע געדאנקען. און דער אָ חלום פריינד האט מיר פארטרויט באפוילן ווי נאר די מלחמה קעגן מיר האט זיך אנגעהויבן אז וואו נאר איכ'ל פארוואגלט ווערן זאל איך מיטנעמען בעת'ן וואגל דעם טאטנ'ס חלף. איך האב שוין יעמאלט געטראגן אונטערן הארצן א לעבעדיגן חלף, א ווארעמען, כ'האב אבער אזוי געטון און מיט'ן קאלטן חלף באשיצט מיין ווארעמען. געדענקסט, גליקעלע, ווען מיר זענען ביידע געווען קינדער, האָב איך מיט דיין טאַטנס חלף אויסגעשניצט פאַר דיר אין וואַלד אַ שטעקעלע. מיין זיכּרון איז מיין צירונג. הער אָקאָרשט וואָס געשען איז ווייטער. זאַלבעדריט, איך מיט ביידע חלפים זענען מיר אַנטרונען פון פּאָנאַר, פון אונטער אַ שווערער קאָלדרע מיט מתים. געווען אַ ווינטער-נאַכט, נאָר כ'האָב ניט געפילט, אַז איך בין מוטער-נאַקעט. װוּהין? װוּהין איך זאָל ניט גײן, װעל איך קײן גליקישאָק ניט דערגײן. אָבער גײן, לױפֿן אַהין אָן אָטעם, דאָס ציט מיך. אונטער מיר דער שנײ האָט ניט אַרױסגעלאָזן קײן פּיפּס, װײל איך האָב געטראָט אַ באָרװעסע. אַז איך האָב זיך אומגעדרײט זענען די צײכנס פֿון מײַנע טריט ליכטיקע טרעפּ געװאָרן, צו װעמען, װײס איך ניט,

אמת. א טיפוס קראנקע און ברענענדיג אין רויך ווי א שטורקאץ ביסטו אנטרונען הינטער דער גרינער אזערע. אין יענעם וואלד האסטו זיך איינגעמאסטעט אויף א יאדלע און די מאמע יאדלע האט מיט רחמים דיך אריינגעווארעמט אונטער איר קארע. שפעטער האסטו געהאט א גאסט, א וועלפיכע.

איך זוך אים פון זינט כ'האב אים פארלוירן, און יעדער מאל ווען איך געפין אים ווער איך אפגעגאסן מיט קאכעדיגן בליי, ס'איז אן אנדערער. און דא האט זיך גליקעלע א ריס געטון סיי פון מיר סיי פון באדן, און איז געפאלן אויף די קני פאר א צעפאטלטן בחור וואס האט געקושט א מיידל אויפן מיטן גאס. פאפושא! פאפושא! האט גליקעלע אויף דער ערד געהעשעט, אז איר זון זאל זיך אין עפעס דערמאנען.

ווידער אן אנדערער, ביז ווי לאנג וועט ער זיין אן אנדערער? געשריבן אין טויזנט נײַן הונדערט זיבן און זיבעציק. די מטבע פון הימל. צו וואס באדארף מען אין הימל געלט? און ווער שמידט אויס אין די אייבערשטע וועלטן זילבערנע מטבעות? און וואס א שטייגער קען מען פאר די מטבעות דארטן קויפן? די שטערן?

פֿון װאַנען מיר בײדע נעמען זיך אױף דער סיבירער ערד, אױף דער סיבירער שנײ, איז מיר אַ שאָד צו טראַכטן. למען האמת האָב איך יאָ עפּעס געהערט פֿון טאַטע-מאַמע, און איך געדענק זײער אונטערגעהאַקטע װערטער, מלחמה, װאָגל, נאָר אױב, קלער איך, די זון האָט מיטגעװאָגלט מיט מיר צוזאַמען, איז ניט אַזױ סטראַשנע.

ווי דאָס וואַסער אין אונדזער טיפֿן ברונעם, בעת די קעט לאָזט אַרונטער אין אים אַן עמער און צעבויטעט זײַן שפּיגל. געשטעלט שלמה-לייבן פֿאַר אַ נסיון, באַקום איך אויף אים רחמנות און פּרוביר אים ראַטעווען. איך ווייס אַליין. כ'האָב געזען אין דער זילבערנער מטבע אַ פֿייגעלע, ס'איז אַרײַנגעפֿלויגן דורכן קוימען. ווי לאנג וועל איך האלטן דעם זילבערנעם סוד אין א געפענקעניש? אמת, פאר סתם אויגן מוז איך אים באשירעמען, אבער פאר די אייגענע? כ'וועל זיך אליין קיין עין הרע ניט געבן. דער טאג איז אויסגעהאמערט פון שניי און שניידנדיקער זון, אבער דער פראסט איז קיניג. אז מען גיט א שפיי אין זיין קיניגרייך פאלט ארונטער א שפליטער אייז.

די מאמע איז אויך ניטא. איז אים נאכגעגאנגען אין שניי נאך די מעסערדיקע סימנים. זאל איך פרעגן מיין חבר'ל טשאנגורי דעם קירגיז? ער וועט לאכן פון מיר מיט א געל געלעכטער, געל ווי די געזאלצענע פוטער. ניטא קיין ברירה, וועל איך זיך ניט שעמען און פרעגן שלמה-לייבן. איצטער איז מיין לערנען גאר אנדערש ווי נעכטן און אייערנעכטן. איך פאררייס ניט מער דעם קאפ צו דעם באלקן

ניט װי נעכטן אײערנעכטן. ער האָט באַשלאָסן זיך אײַנקױפֿן אין מאַנצבילשאַפֿט מיטן ראַטעװען כאָטשבי עטלעכע אָקסן פֿון דעם חלף. ס'איז געװען אין אַ גזלנישן פֿראָסט. באַגינען, איבערן שעכטהױז איז געהאַנגען אַן אײנציקער שטערן. משה-איצקע האָט זיך אַרײַנגעגנבֿעט אין שעכטהױז דורך אַ שמאָל פֿענצטערל. אַן אײנציקער אָקס

מגושם'דיג אפגעפעלצט און מיט א שאכטל אונטערן ארעם דער שוחט. דער טאטע האט גראד יעמאלט געהאט יארצייט נאכן טאטן און האט זיך פארשפעטיגט, און אז דער שוחט האט געהאלטן אין אויסוויקלען זיך פונעם פעלץ האט משה איצקע זיך אויסגעוויקלט פון א געקוילטן שאטן, ממזריש פלינק אהיפער געטאן צום קלאץ וואו דער שוחט האט ארויפגעטאן דעם שאכטל, ארויסגעכאפט פון דארטן דעם חלף און אים פארשארט אונטער א בערגל פאלעווינעס. דער שוחט איז געווען זיכער אז ער האט פארגעסן דעם חלף אריינצולייגן אין שאכטל. די קצבים יונגען האבן זיך אפגעטראגן צוזאמען מיט זייערע קללות,

נאר ווער קען באנעמען דעם יושר פון אן אקס, אנשטאט אפצאלן דעם ראטעווער מיט א שמייכל, מיט הארציגער דאנקשאפט, האט יענער טאקע צוערשט פאר משה איצקען זיך פארבויגן, אבער באלד האט ער אומיושר'דיג אים א הייב געטאן אויף א הארן.

סוף זייט איינס המשך זייט צוויי.